האלט מען דא ביי נון היי עמוד א', יעצט האבן מיר געסטאפט ביי אות בית, יעצט וועלן מיר גיין פון בית און ווייטער. גם, אויך, על ידי מחאת כף דורך דעם וואס א מענטש קלאטשט די הענט ביים דאווענען, מבטל המחלוקת, דאס איז מבטל אלע קריגערייען, און כל המחלוקת, אלע קריגערייען נמשכין ווערט געצויגן, ס'קומט מבחינת קרח על אהרן, וואס קרח האט זיך געקריגט אויף אהרן, שהם בחינת שמאלא וימינא. ס'איז די לינקע זייט מיט די רעכטע זייט, די לינקע זייט ווייזט אויף קרח און די רעכטע זייט ווייזט אויף אהרן. ועל ידי מחאת כף דורך דעם ס'איך קלאטש די הענט ביים דאווענען נכללים ווערן נכלל, צוזאמגעשטעלט, שמאל בימין די לינקע אין די רעכטע, וימין בשמאל און די רעכטע אין די לינקע, ונעשים אחדות ס'ווערט א אחדות צווישן די צוויי בחינות פון קרח מיט אהרן. וזה פירוש און דאס איז פשט האירו ברקיו תבל ראתה. תבל, וואס איז די תבל? זה בחינת מחאת כפיים, דאס ווייזט אויף קלאפן די הענט. פארוואס? כי ימין זה עין בית, ימין איז גימטריא חסד, איז שם עין בית, ווייל ימין איז חסד און חסד איז עין בית. צוויי און זיבעציק. ושמאל זה ריש יוד ואו, שמאל איז די גבורה, וואס דאס איז גימטריא ריש יוד ואו. והידיים שנכללים זה בזה, ס'ווערט נכלל. איינס מיט די אנדערן, נעשה שני פעמים ריש יוד ואו, ווערט געמאכט צוויי מאל ריש יוד ואו, וואס דאס איז גימטריא תבל, וואס דאס איז גימטריא תבל. יעצט איז ער מסביר וויאזוי ווערט דא צוויי מאל ריש יוד ואו. כ'האב נאר געהאט ביי די לינקע זייט האב איך געהאט א ריש יוד ואו, ווי האב איך ביי די ימין וואס איז חסד? כ'האב דאך נאר עין בית וויאזוי ווערט ריש יוד ואו כי גם עין בית די עין בית די צוויי און זיבעציק וואס איז גימטריא חסד שהוא בימין וואס איז די ימין יש בו שלש פעמים עין בית דארף מען רעכענען דריי מאל עין בית וואס די גמטריא איז ריש יוד ואו צוויי הונדערט זעכצן פארוואס איז דארטן דא דריי מאל עין בית ווייל אהרן ווייזט דאך אויף חסד יא מיר שמועסן איבער די רעכטע זייט און שלשה פעמים עין בית די דריי מאל וואס איך רעכען עין בית איז בבחינת כהן גדול ווייל פון אהרן קומט ארויס א כהן גדול

יא עס ווערט א תיקון, איז טאקע א מחלוקת הנקרא בורא קוויטל איז טאקע די מחלוקת שו מ כמה חלוקות הנקרא וואס די מחלוקת איז אנגערופן בורא כמו שכתוב שטייט ער בשר יצא כבורא קצוי און חיץ איז דאך לשון מחלוקת כמו שכתוב שטייט בשר ויסתמי בעל החיץ ואת הגימל בעל הברית דער מענטש וואס קריגט איז דער בעל המחלוקת מילא האט מען שוין אלעס מסודר אויס מחלוקת דער חת ס ווערט מסודר. דער ברק. וזה פירוש כל העמים תקעו כף, זאגט ער אויך א לשון התחברות, תקעו איז א לשון התחברות, ווייל תקעו קען מען אויך טייטשן באהעפטן, כל העמים אלע פעלקער ווערן באהאפטן, כי שני פעמים ווייל צוויי מאל, עיין בית, וואס דאס איז חסד, ריש יוד ואו וואס דאס איז גבורה, איך רעכן אזוי צוויי מאל, גמטריא תיקו דאס איז גמטריא תיקו, ווייל דורך דעם וואס איך קלאטש איינער מיט די אנדערע איז מאך איך פון אלעמען צוויי, סיי פון א א בית און סיי פון א ראשי תיבות. יעצט שטעלט צו ר' נתן ביי אות ג', להיות אזוי ווי קודם שהעתקתי תורה זו מכתב יד קדשו, פאר איך האב איבערגעשריבן די תורה פון די כתב יד פונעם רעבן, כתבתי מתחלה קצת מענין זה בעצמי, איך האב מיך אליינס פארגעשריבן די זאכן, כפי מה ששמעתי אזוי האב איך געהערט פונעם רעבן. ולהיות קצת דברים מבוארים שם, אסאך זאכן דארטן מער מבואר, קצת יותר אביסל מער, על כן העתקתיו האב איך עס איבערגעשריבן גם כן אויך אזוי, ושניהם כאחד טובים, ביידע זענען גוט ווי זייער נוסחאות. ענין הכאת כף אל כף בעת התפילה, די ענין פון קלאפן די הענט בשעת'ן דאווענען. כתוב בפרי עץ חיים שטייט אין פרי עץ חיים, ס'שטייט אזוי, ס'דא א פסוק, שלו הייתי,

האסט א יוד און ו' און ועל ידי ג' הידים און דורך דעם וואס ס'דא דריי הענט נעמט זיך ג' הוויות האסטו דריי הוויות נמתקין הג' אלקים און ס'ווערט נמתק דורך די דריי הוויות די דריי אלקים'ס שהם הדינים על ידי ג' הידיים של ג' הוויות די די דריי הוויות נמתקין ווערט פארזיסט ג' אלקים די דריי מאל שמות אלקים שהם הדינים היוצאים מגרון דאס איז די דינים וואס קומט ארויס פון די האלז וואס שהוא בגמטריא ג' אלקים דריי מאל אלקים והוא און אויך איז סגולה לזכרון ס'איז א סגולה צו געדענקען ס'זאל ארויסגיין פון קטנות אריין אין מוחין דגדלות כמו שכתוב שטייט אין פסוק נפשי בכפי תמיד.

שלו. דאס איז גמטריא די די די די דריי הוויות מיט די דריי מאל אלקים דאס איז גמטריא שלו דהיינו על ידי שממתיק ג' אלקים מיט ג' הוויות דורך דעם וואס ער מאכט זיס די ג' אלקים מיט די ג' הוויות אזי לא שכחה נישט דא קיין שכחה ווייל ער גייט אריין אין מוחין דגדלות וזה דייקא בשעת התפילה איז געשען דייקא בשעת'ן דאווענען כי אז יודע דעמאלטס ווייסט די מענטש אם מוחין דקטנות אם גדלות.

וואס האט זיך געענדיגט ביי תורה מ ד, שטייט נאכאמאל. ארייט, אמת נאכאמאל לאמיר זאגן ווייל אפאר שטייט דרוקן שטייט אזוי, כל זה הענין מתחילת סימן מ ד, עד כאן, ביז אהער מחובר יחד איז קאנעקט איז מחובר אלעס צוזאמען, כן שמענו רוב הדברים אלה בדרש אחד, אלעס האבן מיר געהערט אין איין דרש, אך בכתיבתו הקדושה ביי די הייליגן שרייבן חלקם קצת האט ער עס אביסל אפגעטיילט, כן היה דרכו כמה פעמים אזוי געווען די רעבעס וועג אסאך מאל ולא ידעתי טעם איך ווייס נישט זיין טעם. שכוח מאן.